הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף ל ח, אכט שורות פון אויבן. און מיר האבן נאך א מימרא פון מר בר רב אשי. ואמר מר בר רב אשי האי דובשא דתמרי, האניג וואס קומט פון טייטלען, וואסערע ברכה מאכט מען אויף דעם? האניג פון בינען מאכט מען א שהכל. אויף טייטלען? טייטלען מאכט מען בורא פרי העץ וואס איז די האניג פון א טייטל וויאזוי קוקט עס אן מברכין עלויה מען מאכט אויף איר שהכל נהיה בדברו אפילו מען מאכט אויף טייטלען א בורא פרי העץ מאי טעמא פארוואס טאקע מאכט מען אויף האניג פון טייטלען שהכל זיעה בעלמא היא ס'איז א שוויץ. די האניג איז נישט די פרוכט, זאגט רש י, ואינו פירי לברך עליו בורא פרי העץ, ס'איז נישט די פירי. פרעגט די גמרא כמאן, ווי וואסערע תנא גייט מר בר רב אשי וואס האלט אז האניג פון טייטלען איז נישט די טייטל, ס'איז א שוויץ, ס'איז א זיעה, כי האי תנא אזוי ווי רבי יהושע, דתנן האבן מיר געלערנט אין מסכת תרומות. וואס טוט זיך א ישראל האט בשוגג געטרינקען דבש תמרים, האניג פון טייטלען. אדער יין תפוחים, עפל דזשוס, ער רופט עס וויין פון עפלעך, עפל זאפט, אדער חומץ סתווניות, חומץ וואס מען מאכט פון טרויבן וואס די טרויבן וואקסן שוין נאכן סיזען, ס'ווערט קיינמאל נישט געצייטיגט, אדער שאר מיי פירות, איינער טרינקט עני דזשוס, אראנדזש דזשוס, גרעיפ פרוט דזשוס, של תרומה, איז א מחלוקת צו ער גייט אריין אין די כלל פון עסן תרומה, אדער ס'איז נישט קיין תרומה, דרבי אליעזר האלט די דזשוס איז די פירי במילא מחייב קרן וחומש דארף ער באצאלן וויפיל ס'קאסט די די פירי פלאס א חומש, רבי יהושע פוטר רבי יהושע האלט זאגט רש י דזיעה בעלמא היא ס'איז א שוויץ ואין שם תרומה חל עליו אין קיין שום פרוכט קוק איך נישט אויף די דזשוס פון די פרוכט נאר אויף צוויי זאכן וואס די תורה רעדט פון דעם.

טרימא מהו? זאגט רשי וואס איז טרימא? צוהאקטע פרוכט. זאגט רשי טרימא יעדע זאך וואס איז צושטויסן, נישט געבלענדט, ווען עס איז אינגאנצן צובלענדט איז עס נישט קיין שאלה. ווען דו נעמסט א עפל און דו מאכסט פון דעם א געהעריגע צעריבענע זאך עפל סאס, מען זעט נישט דעם עפל דאס איז קלאר אז מען מאכט א שהכל. וואס טוט זיך אזא צוהאקטע פרוכט? לא הוה אדעתיה דרבא מאי קאמר ליה רבא האט נישט פארשטאנען וואס ער מיינט צו פרעגן. און יתיב רבינא קמיה דרבא, רבינא דארט געזעצן פאר רבא, אמר ליה רופט ער זיך אן פאר דעם תלמיד, וואס איז דאס, וואסערע קשיא, וואסערע טרימא פרעגסטו? דשומשמי קא אמרת? דו פרעגסט אויף צוהאקטע סעסעמי סידס, שומשום? סימסים? וואס מען נעמט ארויס פון דעם די אויל? או דקורטמי קא אמרת? דו פרעגסט אויף א טרימא פון כרכום, אויך א געוויסע ספייס? או דפורצני קא אמרת? דו רעדסט פון צוהאקטע טרויבן? אדהכי והכי אזוי לאנג ווי רבינא פרעגט יענעם תלמיד אסקיה רבא לדעתיה האט רבא שוין פארשטאנען וואס דער תלמיד מיינט צו פרעגן אמר ליה האט ער געזאגט איך פארשטיי שוין חשילתא ודאי קא אמרת דו פרעגסט אויף צושטויסענע זאכן שטאנען זאל מיינט מען טרימא אה ואדכרתן מילתא האסט מיר דערמאנט א זאך הא דאמר רב אסי האי תמרי של תרומה טייטלען פון תרומה מותר לעשות מהן טרימא מען מעג צושטויסן טייטלען פון תרומה תרומה איז דא א להלכה מ'טאר עס נישט מפסיד זיין, א כהן טאר נישט מפסיד זיין תרומה, נישט נעמען פון טייטל און מאכן פון דעם ווייסט פארטריקענען די טייטל מאכן א פייער און קאכן מיט דעם, ער מוז עסן די טייטל, סאו אז רב אסי זאגט אז מ'מעג צושטויסן טייטלען איז געדרינגען אז דו ביסט עס נישט מפסיד. בלייבט עס פרוכט, פארשטיי איך אז מען מאכט אויף דעם א בורא פרי העץ, אבער ואסור לעשות מהן שכר, מען טאר נישט מאכן ביר פון טייטלען פון תרומה, ווייל דו ביסט מפסיד אינגאנצן, מען ווארפט אוועק נאכדעם דעם טייטל, זע איך פון דא זאגט רשי, מותר לעשות מהן טרימא, שאינו מפסידה אלמא במילתיה קאי, וכיון דהכי מברכין עליה בורא פרי העץ. למעשה וויאזוי פסק'נט מען? והלכתא די הלכה איז תמרי טייטלען ועבדינהו טרימא מ'האט געמאכט פון דעם טרימא מברכין עלייהו בורא פרי העץ מאי טעמא במילתייהו קיימי כדמעיקרא ס'בלייבט אזוי ווי ס'איז געווען אזוי פסק'נט מען פרוכט וואס איז צו צושניטן און צוהאקט אבער מען זעהט נאך דעם תואר פון פרוכט מאכט מען א בורא פרי העץ אז ער איז אינגאנצן צובלענדט און מען האט געמאכט פון אים א שעיק

דעיס וואס שמואל זאגט בורא מיני מזונות בעבה ביי א געדעכטע שתיתא, מען זעהט נאך די, מען זעהט נאך די די די, מען זעהט בעיקר די מעיל, הא ברכה, רב רעדט פון א רכה, מען האט געמאכט פון אים א טרינקען, ס'איז געווארן א געהעריגע טרינקען א א א. רינעדיגע זאך, דעמאלס א שהכל, ווייל עבה לאכילה עבדי לה. און ממילא בורא מיני מזונות. רכה מאכט מען געווענליך לרפואה קא עבדי לה. וויבאלד די עיקר פארוואס א מענטש טרינקט עס איז לשם רפואה, זאג איך אז וואס? מ'מאכט נישט קיין מזונות, מ'מאכט א שהכל. פרעגט די גמרא, הייסט

און נישט עובר אויף לישה, און אויך זענען זיי מודה אז ושותין זיתום המצרי, מען מעג טרינקען זיתום המצרי, ווייל אויף שבת טאר מען דאך נישט טון קיין שום זאך פאר רפואה, אבער א זאך וואס געזונטע מענטשן טרינקען אויך, איז אפילו דו וואלסט ווען נישט געטרינקען די פרון דזשוס, איך ווייס וואס זיתום המצרי איז, אבער דו טרינקסט עס עכט ווייל דו ווילסט ארויסגיין אין בית הכסא צו ווערן א שלשול, אבער מען זעט נישט אז דו מאכסט עס פאר רפואה, נו ואי סלקא דעתך אויב זאגסטו אז ווען מען טרינקט. אז ווען מען טרינקט שתיתא רכה איז עס פאר רפואה לרפואה קא מכוון, וויאזוי מעג מען עס טרינקען שבת, רפואה בשבת מי שרי, מעג מען זיך דען אויסהיילן שבת, זעה איך פון דא אז מען טרינקט עס יא פאר א טרינקען, איז ווערט שווער פארוואס זאגט רב חיסדא אז רב ושמואל קריגן זיך נישט? זאגט די גמרא אמר ליה אביי איך פארשטיי נישט ואת לא תסברא און דו האלטסט נישט אז מען מעג טרינקען א שתיתא רכה בשבת והא תנן מיר האבן דאך געלערנט מפורש אין משנה כל האוכלין אוכל אדם בשבת א מענטש מעג עסן אלע עסן שבת פאר רפואה וכל המשקין וכל כל המשקין שותה מען מעג אפילו טרינקען א שתיתא רכה אפילו די עיקר איז פאר רפואה אלא מאי אית לך למימר, פארוואס טאקע האבן די חכמים מתיר געווען אז מען מעג טרינקען פאר רפואה? ווייל גברא לאכילה קא מכוון. א מענטש האט אינזין פאר אכילה און פאר שתיה. הכא נמי די זעלבע זאך ביי שתיתא רכה, מען מעג עס טרינקען שבת אפילו די עיקר איז פאר רפואה, ווייל איך האב נישט מורא מ'וועט מיינען אז ער מאכט א רפואה, ווייל מענטשן זאלן זאגן גברא לאכילה קא מכוון. כעניג? ס'בלייבט א שהכל, ווייל ער טרינקט עס פאר רפואה. לישנא אחרינא איז די זעלבע זאך, נאר אביסל אנדערש געזאגט די ווערטער. אלא מאי אית לך למימר, וואס איז צו זאגן, פארוואס האבן די חכמים מתיר געווען אז מען מעג עסן עסן וואס די עיקר איז פאר רפואה, ווייל איך מוז זאגן אז דער מענטש וועט זאגן, ווען דער מענטש וועט זען, וועט ער זאגן גברא לאכילה קא מכוון, ורפואה ממילא קא הויא. הכא נמי, ווען א מענטש טרינקט שתיתא רכה, מעג מען עס טרינקען שבת אפילו די עיקר איז פאר רפואה, אבער מען זאגט לאכילה קא מכוון ורפואה ממילא קא הויא. יא איז אבער א שאלה יעצט, דעמאלטס פארוואס דארף רב און שמואל בכלל זאגן אז מען מאכט א ברכה אויף דעם? זאגט די גמרא וצריכא דרב, די מהרש"ל נעמט ארויס די ווארט שמואל, וצריכא דרב, רב דארף מיר לאזן נאך אלץ הערן די הלכה אז מען דארף מאכן א ברכה אויף שתיתא, לכאורה זאגט רשי, אף על גב דתניא לענין שבת דאוכל היא, אז די ברייתא זאגט אז מען מעג עס עסן שבת ווייס איך דאך אז ס'איז א אוכל, ס'איז נישט קיין רפואה פארשטיי איך דאך אליינס אז מען דארף א ברכה, זאגט ער ניין, ווייל דאי מהאי פון הלכות שבת אליינס הווא אמינא וואלט איך געקענט מיינען לאכילה קא מכוון ווייסט פארוואס מען מעג עס עסן און טרינקען שבת ווייל ס'זעט אויס ווי ער עסט ורפואה ממילא קא הויא איז נישט די רפואה ווערט פון זיך אליינס אבל הכא אבער לגבי די ברכה כיוון דלכתחילה לרפואה קא מכוון וויבאלד ער האט דאך אינזין נאר פאר א רפואה איז לא לבריך עלויה כלל אפשר זאל ער בכלל נישט מאכן קיין ברכה, קא משמע לן, קומט רב לאזן הערן כיוון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי, וויבאלד ער האט הנאה דארף ער מאכן אויף דעם א ברכה. א שהכל. מ'הייבט אן א פרישע גמרא יעדער קען פרובירן מיטצוהאלטן ס'איז געשטאנען אין די משנה אויף ברויט מאכט מען המוציא לחם מן הארץ תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט מה הוא אומר וואסערע ברכה מאכט מען ווען מ'גייט עסן ברויט המוציא לחם מן הארץ מיט א היי, הא, הא, הא מוציא לחם. ר' נחמיה קריגט ר' נחמיה זאגט מוציא אן א היי, מוציא לחם מן הארץ, גייט רבא מסביר זיין וואס איז די מחלוקת, אמר רבא, מוציא אן א היי כולי עלמא לא פליגי קיינער קריגט נישט אויף דעם יעדער ווייסט אז די טייטש פון מוציא מיינט דאפיק. משמע, דער אייבערשטער האט ארויסגעצויגן, איינער האלט א ברויט אין די הענט און ער מאכט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שכוח אייבערשטער, מוציא וואס דו האסט ארויסגעצויגן די ברויט פון דער ערד. דאס איז זיכער. דכתיב, ווייל כ'זעה דאך אז בלעם בענטשט די אידן אין מדבר נאכן ארויסגיין פון מצרים, זאגט ער קייל, א אייבערשטער מוציאם וואס האט שוין ארויסגעצויגן ממצרים. מ'האלט דאך שוין נאכדעם. כי פליגי זיי קריגן זיך וואס טייטש המוציא? רבנן סברי המוציא דאפיק משמע, רבנן האלטן המוציא סינגל מוציא. א ראיה האב איך אז משה רבינו זאגט פאר די אידן שוין סוף מדבר נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געמאכט די נס ער האט ארויסגענומען וואסער פון א שטיין המוציא לך מים מצור החלמיש. מ'האלט דאך שוין דא נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט ארויסגענומען וואסער פון א שטיין. רבי נחמיה סבר המוציא מיינט דמפיק משמע אז ער גייט ארויסציען. סאו מ'קען עס נישט זאגן אויף א ברויט ווייל דער ברויט האלט ער שוין אין די הענט, דער ברויט איז שוין ארויס פון די ערד. ווי זעסטו אז המוציא מיינט ער גייט ארויסציען? ווייל משה רבינו זאגט פאר די אידן אין מצרים אני השם אלקיכם המוציא אתכם וואס איך גיי ענק ארויסציען מתחת סבלות מצרים. מען פרעגט די גמרא ורבנן וואס זאלן די רבנן טון מיט דעם פסוק המוציא אתכם מתחת תבל מצרים האבן מיר נאך אין מצרים אהי די דרשן איז זייער שיין הוכו אומר לי קיצי ברי אילי סרו די אייבער זיך פאר די אידן כד מפיק כד מפיק נלכי ווען איך גיי קרוס מיט די מצרים אז ניט די לכי מילס גאך מאך אזאנע ניסן כי איך די ידיתי את את וויסן די אנוהי די אפייקס יאס חמי מצרים איך בין דער אייבער זיך די כתיב וידעתם כי אני השם, אנפאנג פסוק שטייט וידעתם וועט עטס וויסן כי אני השם אלקיכם המוציא, קומט אויס אפילו משה רבינו זאגט עס נאך אין מצרים, איך גיי ענק ארויסנעמען פון מצרים און איך גיי ענק מאכן ניסים וועט עטס וויסן אז איך בין דער אייבערשטער וואס האט ענק ארויסגעצויגן. פארציילט די גמרא א מעשה וואס איז נוגע צו די מחלוקת צו מ'זאגט המוציא צי מוציא. שתבחין ליה רבנן רב זירא, די רבנן האבן אויסגעלויבט פאר רב זירא את בר רב זביד, די זון פון רב זביד, אחוה די ברודער פון רב שמעון בר רב זביד. אז ער איז א גרויסער מענטש דאדם גדול הוא ובקי בברכות ער איז א גרויסער מענטש ווייל ער קען גוט הלכות ברכות. אמר להם האט רב זירא געבעטען לכשיבא לידכם ווען ער וועט אונטערקומען הביאוהו לידי ברענגט אים צו מיר.

בשלמא אי אמר המוציא, דף ל"ח עמוד ב, וואלט ער ווען געזאגט המוציא, וואלט וואלט איך געזען א מורא'דיגע חידוש אין דעם, קודם אשמעינן טעמא? מיט די המוציא ווייס איך אז ער לערנט די שיינע פשט אז המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים מיינט נישט פלעין איך גיי ענק ארויסציען, ווען איך גיי ענק ארויסציען גייט עטס וויסן אז איך בין דער אייבערשטער וואס האט ארויסגעצויגן, עס האט א חידוש, עס איז נישט א פשוטע א פשוטע טייטש, א חידוש, זאגט רש"י, פירושא דקרא כמו שפירשנו ולמדנו פירושו וואלט איך געוואוסט די פשט, און אויך איז ואשמעינן דהלכתא כרבנן, און ער וואלט אויך געזען אז מען פסק'נט המוציא און מען קען מאכן המוציא, אלא דאמר מוציא מאי קא משמע לן, יעדער האלט מען קען יוצא זיין מיט מוציא. למעשה פארוואס טאקע האט ער געזאגט המוציא אבער ואיהו זאגט די גמרא דער חכם דעבד ער האט געזאגט המוציא לאפוקי נפשיה ער האט געזאגט מוציא לאפוקי נפשיה מפלוגתא ער האט נישט געוואלט אריינגיין אין מחלוקת מוציא האלט דאך יעדער אז עס מיינט ארויסגעצויגן האט ער דאס געזאגט והלכתא למעשה וויאזוי פסק'עט מען המוציא לחם מן הארץ, ווייל אונז פסק'ן מיר ווי די רבנן דקיימא לן כרבנן דאמרי וואס זאגן אז המוציא מיינט דאפיק משמע, אה, פרעגט מנחם, מוציא האלט דאך יעדער, קוקט אריין אין תוספות, ואף על גב דבמוציא כולי עלמא לא פליגי, דאפיק משמע, דאך פסק'ט מען אז מען זאגט המוציא, ברענגט תוספות א ירושלמי מפרש טעמא, כדי שלא לערב האותיות. ס'גרינגער צו זאגן המוציא ווי אריינצוקוועטשן אין מלך העולם מוציא. מלך העולם ענדיגט זיך מיט א מ' און מוציא העולם מוציא. איי דעמאלטס ווייטער האסטו אויך א פראבלעם. לחם מן, לחם מן הארץ האסט דאך אויך. ואף על גב דלחם מן נמי איכא עירוב. דאס איז דאך אנדערש פאר לשון הפסוק. שטייט אין פסוק מצמיח חציר לבהמה די אייבערשטער מאכט גראז פאר א בהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. איז למעשה אז די ברכה איז געבויט געווארן אויף דעם פסוק זאגט תוס' על כן יש לפצוע בשתי ידיו ווען מ'מאכט א ברכה אויף א ברויט כאפט מען אן מיט אלע צען פינגער די מלמדים דארפן דאס אויסלערנען פאר די קינדער כנגד י' תיבות של מקרא זה ס'דא צען ווערטער אין די אין די

קען מען זעהן די גמרא אין די משנה איז געשטאנען אויף וועטשטעבלס על הירקות אויף גרינצייג מאכט מען א בורא פרי האדמה זאגט די גמרא קתני ירקות דומיא דפת די משנה כאפט אן וועטשטעבלס לעבן ברויט ס'איז ביידע אויפן זעלבן אופן מה פת ברויט מאכט מען דאך אין פייער שנשתנה על ידי האור יא מ'באקט דאך עס אפ מיט פייער און אזוי ווערט עס ברויט מאכט מען א מוציא לחם איז אף ירקות נמי וועטשטעבלס אויך שנשתנו על ידי האור אז די קאכסט וועטשטעבלס

וואס טאקע מען מאכט אויף לעטשא, וואסערע ברכה מען מאכט אויף געקאכטע וועדזשטעבלס, מען וועט מען וועט ענדיגן ערשט מארגן דעם שיעור, מען וועט אריין גיין אין די מארגענדיגע דף, דרש רב חסדא, רב חסדא האט געהאלטן א שיעור, בשם רבינו בשם רבינו ווער איז זיין רבי, יעדער יעדער האט א רבי זכרונו לברכה, אבער ווער איז זיין רבי זכרונו לברכה, מנו רב, שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה. ר' חסדא האט געהאלטן א דרשה אז רב זאגט לעטשא געקאכטע וועדזשטעבלס בורא פרי האדמה רבותינו היורדין מארץ ישראל די רבנים וואס פלעגן קומען פון ארץ ישראל אויף בבל ווער זענען די רעבעס ומנו דאס איז עולא ער האט נאכגעזאגט משמיה דרבי יוחנן שלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו. געקאכטע וועדזשטעבלס מאכט מען שוין נישט קיין בורא פרי האדמה מען מאכט א שהכל ואני אומר זאגט ר' חסדא און איך זאג זיי קריגן זיך נישט זיי קריגן זיך נישט ס'איז דא וועדזשטעבלס וואס מען מאכט א בורא פרי האדמה ווען מען קאכט עס ס'איז דא וועדזשטעבלס וואס מען מאכט א שהכל כל שתחילתו בורא פרי האדמה יעדע וועדזשטעבל וואס די סדר איז אז מען עסט עס רוי מען קען עס עסן רוי ס'איז דרך אכילתו רוי.

שתחילתו בורא פרי האדמה שלקו ווען די קאכסט עס אפקיה ממילתיה די נעמסט אים ארויס פון זיין וועג לגריעותא מאכט מען א שהכל די גמרא גייט באלד זאגן למשל תומי וכרתי קנאבל קנאבל קומט צו עסן רויערהייט און ווען די קאכסט עס איז עס גארנישט ווערט מאכט מען א שהכל, און כל ירק שאין דרכו לאכול חי, שתחילתו אם אכלו חי שהכל היא, דעמאלט שלקו, ווען איר מאכט עס א געהעריגע פרי ומברך בורא פרי האדמה, פרעגט די גמרא בשלמא, איך פארשטיי זייער פיין אז ס'איז דא וועדזשטעבלס וואס כל שתחילתו שהכל נהי' בדברו, און שלקו ווען מען קאכט עס בורא פרי האדמה משכחת לה בכרבא, קרויט. קענסט נישט עסן קיין רויע קרויט, סלקא, קרא, פאמפקין, רויערהייט איז נישט קיין עסן, פארשטיי איך נאכן קאכן ווערט ער א געהעריגע בורא פרי האדמה, אבער וואס איז די סארט וועדזשטעבלס איז כל שתחילתו בורא פרי האדמה אז מען קען עס עסן רוי און נאכדעם ווערט עס ערגער שלקו שהכל היכי משכחת לה, אמר רב נחמן בר יצחק משכחת לה בתומי קנאבל וכרתי שומין וכרישין נאכן קאכן איז עס נישט קיין

געקאכט אין לאנגע טענק יו ביז סיי ווער רעדט קיין ענגליש. וחברינו היורדים מארץ ישראל ומנו און די חברים וואס קומען פון ארץ אה אינטערעסאנט ער זאגט חברינו אויף עולא א שיינע רש"י רש"י זאגט רב נחמן חשוב ולא קרי לעולא רבותינו רב חסדא האט געזאגט רבותינו די רבנים וואס קומען פון ארץ ישראל עולא ר' נחמן ווען ער זאגט עס נאך און ער וויל רעדן פון עולא און אונזערע חברים נישט פון רבותינו רבותינו וואס די חברינו קומען פון בוים ווער איז עולא זאגט פון רבי יוחנן שלקות מאכט א שהכל נהיה בדברו ואני אומר ר' נחמן זאגט אז במחלוקת שנויה א מחלוקת שוין פון תנאים די מחלוקת פון שמואל מיט עולא דאס איז א מחלוקת פון תנאים דתניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא יוצאין מ'קען יוצא זיין ברקיק מיט א מאן מ'קען יוצא זיין א מצוות אכילת מצה אום פסח מיט א רקיק מיט א מצה, השרוי וואס איז הארט, השרוי וואס איז געווען קודם הארט און מען האט עס געווייקט אין וואסער, ובמבושל שלא נמוח, אז דו נעמסט א מצה דו ווייקסט אין וואסער, האלט ר' מאיר ס'הייסט נאך לחם עוני, ס'הייסט נאך ברויט. רבי יוסי אומר יוצאים ברקיק השרוי, מען קען זיך יוצא זיין מיט א מצה וואס דו האסט געווייקט אין וואסער אבל לא במבושל, אויב דו האסט געקאכט א מצה, אף על פי שלא נמוח אפילו מען זעהט נאך די מצה גאנץ, קען מען שוין נישט יוצא, סאו רבי יוסי וואס ער האלט אז דו נעמסט א מצה און דו קאכסט אים אפ, פארלירט ער די ווארט לחם. און עולא גייט ווי רבי יוסי, רבי יוחנן גייט ווי רבי יוסי אז מען נעמט וועדזשטעבלס און מען קאכט אים אפ מאכט מען אויף דעם א שהכל ס'איז נישט קיין ברויט ס'איז נישט קיין לחם, און נו? שמואל וואס ער האלט אז אויף וועדזשטעבלס וואס מען קאכט מאכט מען א בורא פרי האדמה, ער גייט ווי ר' מאיר וואס ער האלט אז מען קען יוצא זיין מיט א מצה וואס מען האט געקאכט. ס'הייסט נאך לחם, זאגט די גמרא ולא היא וואס האט איינס מיטן צווייטן, איך קען זאגן דכולי עלמא אלע תנאים האלטן ווי שמואל, שלקות מברכין עליהן בורא פרי האדמה, אפשר רבי יוסי האלט אויכעט, וועדזשטעבלס נאכן קאכן בלייבט נאך וועדזשטעבלס, ביי מצה איז דא א אנדערע הלכה, איי ועד כאן לא קאמר רבי יוסי התם, ווייסטו פארוואס רבי יוסי זאגט דארט. ביי מצה, אז מ'איז נישט יוצא מיט א געקאכטע מצה, אלא משום דבעינן טעם מצה, מען דארף האבן טעם מצה וליכא, דו קאכסט עס אפ ס'איז נישט קיין מצה, אבל הכא ביי וועדזשטעבלס אפילו רבי יוסי מודה, איז רבי יוסי אויכעט מודה, סאו נאכאמאל לאמיר זיך אביסל צאמנעמען, ס'איז אמער א מחלוקת שמואל, שמואל און רב האלטן אז וואס? רב חסדא זאגט נאך פון רב, און רב נחמן זאגט נאך פון שמואל, אז מ'מאכט אויף א לעטשאו,

האלא, איינער איז דא אדער איך רעד פאר איך גיי ווייטער, איך וויל נישט מען זאל מען זאל זיין נאכאמאל נו, עולא זאגט נאך רבי יוחנן, אויף לעטשו מאכט מען שהכל, רב חייא בר אבא זאגט נאך רבי יוחנן שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה. א נייע זאך, אזוי ווי רב ושמואל. רב בנימין בר יפת קריגט אויף רב חייא, און ער זאגט פון רבי יוחנן שלקות מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו. אמר רב וואס? יא יא יא האלט מיט אמר רב נחמן בר יצחק קבע עולא דאס האט מען פריער געהאט פון עולא וואס איז געקומען פון ארץ ישראל און זאגן אז רבי יוחנן זאגט שהכל עולא גייט דיר יעצט ווי די ווי די פארדרייטע ווערטער פון בנימין בר יפת קבע עולא לשבשתיה עולא האט קובע געווען א שבשתא א טעות'דיגע זאך כרבי בנימין בר יפת

כ'האב פיר זאכן אז מ'זאל אז רב חייא איז גערעכט. קודם רב חייא בר אבא דייק וגמיר שמעתא מרבי יוחנן רביה, ער איז מורא'דיג מדייק ווען רבי יוחנן האט גערעדט, מילא קומט שוין צו פסק'נען ווי אים, ווייל רבי בנימין בר יפת לא דייק. ועוד, רב חייא בר אבא כל תלתין יומין יעדע חודש, יעדע דרייסיג טעג, מהדר תלמודיה קמיה דרבי יוחנן רביה, האט ער איבערגע'חזר'ט אויף זיין לערנען וואס ער האט געלערנט. תלמודיה, תוספות זאגט נישט גאנץ די גאנצע כל ש"ס. וואס ער האט געלערנט אין די דרייסיג טעג האט ער איבער געחזרט. און און רבי בנימין בר יפת לא מהדר ער האט נישט געחזרט ועוד בר מן דין און בר מן דין חוץ פון די ערשטע טעם אז ער איז מדייק און חוץ פון די צווייטע טעם אז ער חזרט אבער איך האב א בפירוש'ע מעשה אז רבי יוחנן האט קיינמאל נישט געזאגט אז אויף לעטשו וואס מ'קאך מאכט מען א שהכל ווייל דההוא תורמסא ס'איז דא א סארט בונדל א וועדזשטעבל וואס הייסט תורמוס, דשלקי ליה שבע זימנין בקדירה, מען דארף עס קאכן זיבן מאל ביז מען עסט עס. זיבן מאל דארף מען עס קאכן ווילאנג ס'ווערט ווילאנג ס'ווערט ראוי לאכילה, און מ'האט עס געקאכט ואכלי ליה בקינוח סעודה, זיבן מאל דארף מען עס קאכן. כ'ווייס נישט ווי לאנג, מ'דארף עס קאכן זיבן מאל, נאט א לאנג. און מ מ מ'האט מ מ עסט עס בקינוח סעודה סוף סעודה, אתו ושאלו ר' יוחנן, מ'פרעגט ר' יוחנן וואסערע ברכה מאכט מען אויף דעם, ואמר להו מברכין עלויה בורא פרי האדמה, מ'מאכט אויף דעם א בורא פרי האדמה, האב איך שוין דריי ראיות. אז רבי חייא איז גערעכט, ועוד און א פערדע ראיה אז ס'קען נישט זיין אז רבי יוחנן האלט אז אויף לעטשו, א וועדזשטעבל מאכט מען א שהכל, ווייל אמר רבי חייא בר אבא, אני ראיתי את רבי יוחנן, איך האב געזעהן רבי יוחנן שאכל, ער האט געגעסן זית מליח, א געזאלצענע זית, זאגט רש"י ס'איז געווען לאנג געווייקט אין זאלץ, און מען פסק'נט זאגט רש"י מליח כרותח, מען פסק'נט א געזאלצענע זאך הייסט אזוי ווי געקאכט. ובירך עליו האט ער געמאכט א ברכה תחילה פארן עסן, און ער האט געמאכט א ברכה בסוף נאכן עסן. און צום רמ ש שפעטער איז דא שיטות וואס האלטן אז אויב אויף א זאך וואס מ'מאכט א שהכל מאכט מען נישט קיין נאכברכה. אזוי וועלן מיר זעהן באלד איז אי אמרת בשלמא שלקות במילתייהו קיימי. כ'פארשטיי זייער פיין אויב דו האלטסט אז ר' יוחנן האלט אז אויף א לעטשאו, אויף א זאך וואס מ'האט געקאכט, בלייבט בורא פרי האדמה איז בתחילה מברך עליו בורא פרי העץ האט ער געמאכט אויף דעם זית אויף די אליוו בורא פרי העץ אלא בסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש האט ער געמאכט נאך דעם א על העץ אלא אי אמרת שלקות לאו במילתייהו קיימי א זאך וואס מען קאכט טוישט זיך די הלכה פון די ברכה אדער א זאך וואס איז געווייקט אין זאלץ טוישט זיך איז בשלמא בתחילה, כ'קען פארשטיין וואסערע ברכה האט רבי יוחנן געמאכט אנפאנג, שהכל נהיה בדברו, אלא לבסוף מאי מברך, מ'גייט יעצט מיט די שיטה וואס האלט אז מ'מאכט נישט קיין נאכברכה אויף א שהכל, ענפערט די גמרא ניין, דילמא גייט ער ווי די שיטה וואס האלט אז מ'מאכט א בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא, סאו דאס איז נישט קיין ראיה. כ'הער נישט. אנדערע דרייסט א קיין ראיה.

דו רעדסט א צווייטע שאלה, א צושניטענע וועדזשטעבל וואס איז מיר שפעטער, אויב מ'קען זען די שטיקלעך, עקסטערע זאך. איז לאמיר זען א פארקערטע קשיא, מתיב ר' יצחק בר שמואל, ר' יצחק בר שמואל פרעגט א קשיא אויף די וואס האלטן אז אויף געקאכטע וועדזשטעבלס מאכט מען אדמה, שטייט אין מסכת פסחים ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו, די אלע ירקות לעטעס וואס מ'איז יוצא מיט דעם מרור אום פסח ביינאכט בליל פסח, יוצא בהן, מ'איז יוצא סיי מיט די בלעטל, סיי בקלח שלהן, סיי מיט די, ביי אונז רופט מען עס מיר היינט די ביין, די די די די ביין פון די פון די לעטעס, די אינער אינסייד, אבל לא כבושין, אויב ס'איז געווייקט פאר די לא שלוקין ולא מבושלין. נו, אי סלקא דעתך אז דו זאגסט מיך יעצט אז געקאכטע וועדזשטעבלס, געקאכטע גרינצייג במילתייהו קאי, שטייט. ס'בלייבט דאך ירקות, שלוקין אמאי לא, פארוואס איז מען נישט יוצא די מצוה מרור? נע, שאני התם, מרור האט א אנדערע הלכה, דבעינן טעם מרור וליכא, ס'דארף זיין א טעם מרור, און איז מען זייער מקפיד אפילו די אלע וואס וואס באקוקן ערב פסח די לעטעס פון פון פון ווערעם ביי אונז אינדערהיים איז מען זייער מקפיד אויף דעם אז מען לייגט עס נאכדעם צוריק צווישן טאועל פעיפער, אז מען לייגט, ווייל געווענליך אז וועדזשטעבלס דו וואשסט, לעטעס דו וואשסט אפ. פילט זיך נאכדעם אן אונטן אין די בעקעלע אין די שיסל מיט מיט מיט וואסער אז ס'זאל נישט ליגן צו לאנג אין וואסער דאס איז עקסטערע הלכה ווייל ס'דארף זיין מרור אבער אלס די אלס די חלק האדמה וואס מאכט מען אדמה אפילו ס'איז געווייקט און געקאכט אז מ'רעדט שוין אין די מעשה אז ער האט געגעסן א זית אמר ר' זירא אמר ליה ר' זירא איך פארשטיי נישט וויאזוי קען זיין אז ער האט געמאכט א נאכברכה אויף די זית וואס האט ער געזאגט? ער האט געזען רבי יוחנן עסן א זית, און ער האט געמאכט א ברכה פאר דעם און נאך דעם, רבי יוחנן היכי מברך על זית מליח, ווי האט ער געקענט מאכן א נאך ברכה? כיוון דשקילא לגרעיניה, איינמאל ער האט אויסגעשפיגן דעם קערל, איז דאך עס ווייניגער ווי א כזית.

סאו וויאזוי קען מען מאכן נאך ברכה? אמר ליה וואס הייסט מי סברת כזית גדול בעינן, מיינסטו דען אז מען דארף אז ער אז ער נאכאמאל, מיינסטו דען צו מאכן על העץ דארף מען האבן א גרויסע זית? כזית בינוני בעינן, מען דארף האבן א דורכשניטליכע זית, און וההוא די מעשה וואס איז געווען ביי רבי יוחנן דאייתו לקמיה דרבי יוחנן זית גדול הוה, און ער האט אויסגעשפיגן די קערל אף על גב דשקלוה לגרעינותיה, אפילו האט נישט אויפגעגעסן דעם קערל, פש ליה שיעורא, איז נאך איבער געבליבן אינעם זית אזוי ווי א זית בינוני, דתנן וואס מ'האט געלערנט אין א משנה אין כלים זית שאמרו, ווען די חכמים האבן געזאגט אלע שיעורים פון א זית, לא קטן, רעדט מען נישט פון א קליינטשיגע ולא גדול אלא בינוני, וואס איז וואס איז די בינוני, וזהו אגורי, די זית וואס מ'רופט אגורי, ואמר רבי אבהו, באמת לא אגורי שמו, די עכטע נאמען איז נישט אגורי,

און סיי ווען ס'איז געקאכט, שכל כך שווים מבושלים כמו חיים, ומטעם זה מברכין נמי על היין מבושל בורא פרי הגפן, ווייל ס'איז גוט מבושל אזוי ווי חי, שכל כך הוא טוב אחר הבישול כמו קודם לכן. זאגט תוספות ווייטער, קרא וסלקא וכרוב כיוצא בהם, שטובין יותר מבושלין מחיים, ס'איז בעסער געקאכט, איז כשהן חיים מברכין עליהן שהכל, ומבושלין בורא פרי האדמה, און אויכעט ערמוניות,

אז ער איז געפארן אויף ארץ ישראל אבער ער האט מקפיד געווען אהיימצוקומען צו קענען זיין היינט נאכט אינדערהיים חמשה עשר בשבט, איך פרעג דיין זון נעכטן ווען קומט דיין טאטע אהיים? קומט אהיים היינט צופרי ווייל היינט ביינאכט זונטאג ביינאכט דארף ער שוין זיין אינדערהיים מיט די קינדער ווייל מען דארף מאכן א חמשה עשר בשבט סעודה. דארף נישט זיין דווקא היינט ביינאכט אדער מארגן פארנאכט על כל פנים אז א אינגערמאן דארף וויסן אדער זעצט זיך אוועק היינט ביינאכט מיט דיינע קינדער, אדער מארגן, מען קען אנהייבן מארגן די סעודה אויך זעקסע נאכמיטאג, און מען ציט אריין אזוי ווי די רבנים, זעקסע נאכמיטאג קענסטו אויך מאכן א חמשה עשר סעודה, אז פאר איינעם קומט אויס גרינגער מאנטאג ווי זונטאג, אבער על כל פנים מען דארף זיך אוועק זעצן מיט די קינדער און מאכן א שיינע סעודה'לע, חמשה עשר סעודה, יעדע פרוכט קען מען ארויסנעמען מורא'דיגע חיזוק. וואס אידן זענען צוגעגליכן צו יעדע פרוכט, וואס מ'נעמט ארויס שיינע זאכן פון יעדע פרוכט. קינדער האבן ליב פארטיס. מ'קען דאס געדענקען פאר צענדליגע צענדליגע יאר, קען איך קוקן אויף זיך, האב איך געדענקט עפעס פון אלס קינד, עפעס א מאל מ'איז געזיצן מיט דיין טאטע און זעהן מ'האט געלייגט אויף א טישטוך און ס'איז א סעודה, דעם זעלבן צייט פורים און לערנען אביסל ראזשינקעס מיט מאנדלעך. קינדער גייט עס אריין זייער שטארק אין זיי, קינדער האבן ליב פארטיס. וועגן דעם איז אויך זייער גוט יעדע מאל מ'מאכט א סיום, יעדע מאל מאכט עס נישט, מען מאכט עפעס א עסק, מאכט א עסק, מאכט א טישל, מען מאכט א, מען טיילט אויס קאפ קעיקס, מען טיילט אויס עפעס א געשמאקע זאך, ס'בויט אויף זייער א געשמאקקייט ביי די קינדער. דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל זוכה זיין צו לערנען, זיך ארויסלערנען פון די חמשה עשר איז א מורא'דיגע מורא'דיגע התחזקות, די אלע ביימער זענען אפגעשטארבן, אלע בלעטלעך אראפגעפאלן, טויטע ביימער, נאקעטע ביימער, פיסטע ביימער, און פלוצלעך היינט נאכט גייט אריין א א פרישע לחלוחית אין די ביימער, מ'זעט עס נאכנישט, מ'זעט עס נאכנישט, ווילאנג מ'זעט אז ס'קומט ארויס אויף א מענטש זאגט מען שוין קודם אינעווענדיג הייבט אן צו קאכן ביי די מענטש, און באלד קומען ארויס פיינע פרוכט. וואס איז די חיזוק פאר א מענטש? א מענטש איז אפגעשטארבן, אפגעטרוקנט, נאקעט, קאלט, פארפרוירן, האט נישט גארנישט, קיין לחלוחית.